טייערע ברידערס ערב שבת אחרי קדושים, אונז האלטן שוין אינמיטן די פערדע וואך פון ספירת העומר, מיטלסטע וואך פון ספירת העומר באמת, סאו כ'וויל נאר רעדן א קליינע קורצע זאך, ווייטער אין די זוהר אין פרשת תצוה וואס רעדט וועגן ספירת העומר, נישט אזויפיל צייט עוסק זיין אין דעם, נאר א משהו. זוהר כאפט אן, איך מיין אונז האבן שוין דערמאנט לעצטע מאל, א אינטערעסאנטע זאך וועגן ספירה, אז ס'דא א דין, א מנהג, א דין, איך ווייס ווי שטארק דער דין איז, שטייט אין די מדרשים, אין די ראשונים, אז ספירת העומר איז בעמידה, דער רא"ש ברענגט א מדרש ס'שטייט, מהחל חרמש בקמה, דרשנ'ט ער בקמה בקומה, מ'דארף זיך אויפשטעלן ביי ספירה, אינטערעסאנט, ס'דא פארשידענע מצוות. דאס איז בעצם וואס די זוהר רירט דא אן. ס'דא פארשידענע סארט מצוות, דא פארשידענע מצוות וואס מען שטייט מען טוט בעמידה, שטייט איך ווייס געוויסע ברכות, ברכת התורה, אז מען דאווענט פארן עמוד שטייט מען גייט מען בעמידה, ס'איז דא זאכן וואס דארף לאו דווקא בעמידה, אזוי ווי ס'דא למשל מחלוקת בית שמאי בית הלל, בשכבך ובקומך, בית שמאי גע'טענה'ט אז בשכבך מיינט מען דארף ליגן, ובקומך מיינט מען דארף שטיין, בית הלל זאגן ניין, שטייט ובלכתך בדרך, ס'מיינט נישט דאס. מ'קען זאגן קרישמע אין וועלכע פאסטשער מ'וויל. אבער על כל פנים ס'זענען דא זאכן, צו ס'איז יעדע זאך איז מעכב צו נישט, אבער ס'זענען דא זאכן וואס מ'טוט בעמידה, גיב די עיקר, למשל, שמונה עשרה הייסט תפילת העמידה, יא, אמאל אמאל ביי תקיעת שופר רעדט מען פון תקיעות דמעומד, תקיעות דמיושב, דאס הייסט ווייל ס'איז ביי שמונה עשרה, ס'איז בעמידה. ס'איז דא איין זאך, לאמיר רעדן פון איין זאך, ס'איז דא א זאך וואס הייסט תפילה, די עיקר התפילה שמונה עשרה וואס אונז רופן שמונה עשרה און אסאך מאל רופט מען עס תפילת העמידה וואס דאס מוז זיין בעמידה. נאכדעם איז דא אנדערע זאכן וואס מוז נישט זיין בעמידה און ס'קען אפילו זיין דאס איז דא איז א אינטערעסאנטע זאך כ'מיין מיר האבן גערעדט וועגן דעם לעצטע יאר אדער צוויי יאר צוריק אז למשל שטייט אין הלכה שטייט קרישמע איז בישיבה יא מ'זיצט ביי קרישמע דאס הייסט מ'מעג זיצן אזוי ווי תקיעות דמיושב איך האב נאך נישט געזען כמעט קיינער זאל זיצן ביי די תקיעות דמיושב אבער טייטש אז מ'מעג זיצן נישט דא קיין דין שטיין מעג מען זיצן אבער אה שמונה עשרה שטייט מוז מען שטיין דארף מען שטיין און די מקובלים ווי די עולם ווייסט האבן געזאגט האבן געטענה'ט אה אויב ס'דא א ריין ענין אז מען מוז זיצן איז דאך פשט אז דא באמת אז מען זאל זיצן זייער אינטערעסאנט נישט אלע מענטשן דא איז אזויווי א מחלוקת אין די חסידים צו מען פירט זיך ווי די ווי די מקובלים וואס זאגן אזוי די ארי און אנדערע אז מען זאל זיצן ביי ביי ביי קרישמע, ברכות קרישמע און קרישמע איז דא וואס פירן זיך נישט אזוי זאגן ניין מען מעג זיצן, דאך די הלכה מיינט דאך שוין מען מעג נישט שטיין, שטיין אויף איין פלאץ, דא שטייט יא מען זאל שטיין אויף איין פלאץ, מיט א יישוב הדעת נישט ארום וואקן, אקעי וואס הייסט די ערשטע ברכה יא די ערשטע שורה פון קרישמע שמע ישראל אבער די ווי רופט זיך עס זיצן איז נישט קיין חיוב פון זיצן. דאס בפשטות מיינט נאר אז מען מעג זיצן סאו עס איז אינטערעסאנט די זוהר וויל יא די מקובלים וואס פארשטיין אז דאס איז א עס איז נישט סתם זיצן און שטיין איז נישט סתם עס איז דא אין דעם א סארט תנועה עס איז א אנדערע סארט עבודה עס איז א אנדערע סארט זאך עס איז דא א זאך וואס הייסט ישיבה עס איז דא א זאך וואס הייסט עמידה עס זענען צוויי אנדערע זאכן במילא די מקובלים דאס איז געווענליך וואס געשעהט אז די מקובלים וואס דו ווייסט פירן זיך אויף דרך הכוונות זיי ווילן יעדע זאך טון אויף זייער גוף, זיי ווילן נישט ס'זאל זיין א ענין, ער וויל, יא ס'דא א ענין פון זיצן, זיצט ער, צווייטער האט אפשר א ענין און דווקא נישט צו זיצן, אקעי איך פארשטיי, אבער דאס דאס איז בעצם ווי אזוי ס'איז געשען אז מ'זאגט על פי הלכה מעג מען זיצן על פי קבלה זאל מען זיצן. פשט איז אז די מקובלים אזוי ווי די מדרשים אזוי ווי אלעמאל זיי הערן אין דעם עפעס, אבער ס'זייער אינטערעסאנט אויב מ'טראכט שוין פון די חילוק צווישן זיצן און שטיין קען מען זען ס'איז דא איין זאך וואס מ'מוז יא זיצן, וואס איז נישט קיין ענין אז מ'מעג זיצן, נאר ס'איז א חיוב אז מ'מוז זיצן, אפשר נישט אפילו נישט מער ווי דעם, אזוי ווי זאגסט די שיטת בית שמאי אויף קריאת שמע של הלילה, איז דא נאך איין נאכט אין די יאר וואס מ'מוז זיצן, דאס איז ליל פסח, סדר נאכט, איז דא הלילה הזה כולנו מסובין, ס'איז דא א מצוה, אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, מ'מוז זיצן. נישט נאר זיצן אנלענען אבער אנלענען איז נאר אזוי ווי א שפיץ ישיבה יא מען זיצט באקוועם ווי באקוועם ס'לאזט זיך און די בזמנם איז געווען די הסיבה ס'דא א שאלה וואס מען טוט היינט אבער ס'איז דא א זאך וואס מען מוז זיצן עס איז זייער אינטערעסאנט אויב מען וויל אויב אזוי און ס'שטייט נישט בפירוש אין זוהר אבער איך האב געזאגט געזען אין ר' משה די ליאן'ס ווערזשען פון די פון די דרוש שטייט בפירוש אזוי. אויב מען וויל זען אז ס'איז דא אזא סוד, ס'איז דא אזא מדריגה, ס'איז דא אזא סארט עבודה וואס הייסט עבודת העמידה, ס'איז דא אזא צווייטע עבודה וואס הייסט עבודת הישיבה, איז די בעסטע פלאץ עס צו זען איז אין פסח, פסח שטייט דא מסובין, נאכדעם איז דא ספירת העומר, ספירת העומר טוט מען בעמידה, כאילו נאכן סדר שטעלט מען זיך אויף, אדער די נעקסטע טאג ווען מען שטעלט זיך אויף און מען ציילט ספירת העומר, ווילן אונז אביסל דערהערן די צוויי זאכן וואס הייסן ישיבה און עמידה. מ'קען עס אויך זעהן פון די מדרש וואס דרש'נט בקמה בקומה וואס הייסט ס'דאך נאר אזויווי א רמז יא בקמה רעדט זיך פון די פון די תבואה וואס איז שטייעדיג אבער אויב מ'טראכט זוהר'דיג און מ'טראכט מדרש'דיג און מ'טראכט פאנטאזירט אביסל זעהט מען אז וואס הייסט בקמה ס'דא ליגעדיג איז דא אזויווי תבואה וואס איז נישט גרייט ס'ליגט ס'ליגט נאך אויף שוכב ארצה ס'נאך ווי רומש נאך ס'ליגט נאך ביי דער ערד נאכדעם ווען ס'איז גרייט ווען ס'קומט חודש אביב, ס'שטעלט זיך אויף, בקומה, שטעלט זיך א שטעל ארויף, יא, די תבואה איז בקמה, בקומה, ס'איז טאקע א קומה, ס'איז, איינער גייט אין א פעלד ווי ס'איז גרייט ס'שטייט פעסט, עפעס מורא'דיגע פעסטקייט, א, ער שטייט, עס איז גרייט, עס איז זייער, עס איז זייער א גרויסע שמחה, זייער גרויסע תקיפות. און טייטש ספירת העומר, וואס האט צוטון מיט דעם, שניידן דעם, יא, מ'קאנעקט זיך מיט דעם, מיט די מדריגות, ס'הייבט זיך אן, מ'איז מקדיש לשם די מדריגה, מ'נעמט זיך צו די, צו די סארט זאך וואס הייסט בקמה, מ'וועט עס מאכן א זכר פון דעם, זיי שניידען נישט די ווייץ זיי שניידען נישט די די שעורים זיי שניידען נישט די קמה אבער אונז מאכן א זכר מיט די מצוה פון ציילן ספירה דארף מען עס אויך טוהן בקומה דארף דער מענטש זיך אויף אדער בעטער דער מענטש וואס שטעלט זיך אויף צו זאגן ספירת העומר דארף זיך פילן אביסל אזוי ווי די שטיקל ווייץ די שטיקל בארלי וואס איז געווארן גרייט וואס ער איז שוין עומד בקומה שטייט שוין פעסט.

א זאך וואס הייסט זכר, ס'דא א זאך וואס הייסט נקבה, אדער איש ואישה, און יעדער איינער ווייסט, און מ'האט שוין געלערנט אין מורה נבוכים, דער רמב"ם ברענגט א פסוק, שטייט אויפן אויפן אויף די משכן, חוברות אישה אל אחותה, יא דא זעט מען אז איש ואישה מיינט נישט דווקא א מאן און א פרוי, ווייל אישה אל אחותה הייסט אדער איש ואשתו, קען זיין די זעלבע סארט זאך, מיינט

און דאס ווייזט אויף צוויי חלקים אין יעדע זאך אין די וועלט, און דארף מען דארף מען עס לערנען אמאל מער מער קלאר, מער מער שכל'דיג, מער קלאר, נישט סתם ווערטער. אבער לויט ווי אנדערע האבן געזאגט, ס'דא א חומר און א צורה אין יעדע זאך. דאס איז געווען די רמב"ם'ס מהלך בעצם. אזוי גייט בערך מיט דעם מהלך, אפשר אביסל מער קאמפליצירט, אפשר דא א צורה און א צורה לצורה, און אזוי ווייטער. על כל פנים יעדע זאך וואס איז דא אויף די וועלט איז דא א פועל און א נפעל, ס'איז דא א זאך וואס איז, אפילו ווען נישט נאר ער טוט וואס ער איז, און ס'איז א זאך וואס וואס ס'איז, יא, אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי מיר זאגן פשוט חומר און צורה הייסט ס'איז דא. א טיש, א טיש איז א שטיקל האלץ, וואס איז א טיש? סאו די חומר איז די האלץ, און די טיש דאס איז די צורה, יא, אין אנדערע ווערטער צו וועם טוט ער די טיר, צורה, די איש כאילו, דאס איז די די די טישקייט, די צורה, און די אישה דאס איז די חומר, דאס איז ווער ווער איז א טיש, וואס איז א טיש, א שטיקל האלץ איז א טיש, אבער וואס איז ער א טיש, דאס איז די גאנצע זאך, יעצט.

תשב בדמי טהרה וואס דארט די תשב שטייט די לשון תשב וואס זאגט תשב די לשון עכבה וואס הייסט זי זיצט זי טוט נישט א פרוי איז אזא סארט זאך וואס זיצט רוב דברי אישה טוט זי בישיבה א מאן איז א זאך וואס שטייט דאס דאס איז די טייטש דאס הייסט וואס מיינט דא זיצן און שטיין ס'איז נאר נאך א ווארט פאר דעם שאלה צו דו ביסט דער וואס דאס דאס וואס טוט אדער דער וואס איז אדער דאס וואס ווערט אדער דאס וואס איז געט ווערט געטוהן צו און פארשטייט זיך ס'איז נישטא קיין איינס אן די צווייטע, און נישטא קיין איש בלי אישה איז א פלג גופא, אישה בלי איש איז א פלג גופא, ס'דארף זיין יעדע זאך מוז האבן די שלימות פון די פון די ביידע זאכן. יעצט אזוי ווי אונז האבן געלערנט לעצטע מאל, די זוהר זאגט נאך א וועג פון דאס פארשטיין, דאס איז די חילוק פון עמידה און ישיבה, כ'וויל איין זאך זאגן אז עמידה פשט ס'שטייט, אזוי ווי ביי קמה, ער איז א א גאנצע ס'איז געווען א עפעס א חומר עפעס א כ'ווייס די אינגרידיענטס די די זון מיט די זאמד מיט די זאכן וואס ס'וואקסט פון דעם און נאכדעם וואקסט עס ס'שטייט, דאס איז די שטייעדיגקייט דאס איז מ'האלט שוין ביי ספירת העומר פסח איז נאר ס'איז דא איינע יא אין אנדערע ווערטער מ'וויל לערנען אביסל מער וועגן די נשמה וואס איז ארויסגעגאנגען פון גלות מצרים פסח ס'איז דא אזא זאך ס'איז נאר א חומר ס'איז דא עפעס ס'דארף נאך עפעס ווערן ס'איז נאר דא אזוי ווי מ'רופט די פאטענשאל ס'איז נאר דא ער קען זיין און מ'לערנט. אז ער קען זיין קומט מיט דעם א גרויסע מראה דעם מראה פון ליל פסח ער קען זיין אין די לעצטע וואך אבער ער איז נאך נישט הייסט ער זיצט נאך נאך נישט געמאכט מ'קען זאגן אנבאקסינג יא מען האט נאך נישט אנפעקט אנבאקסט די די פסח מ'דארף עס נאך מאכן מ'דארף עס אויפשטעלן יא הוקם המשכן אויפשטעלן אויפשטעלן מיינט נישט דווקא אז ער שטייט נישט ער זיצט אבער עס איז א לשון קמה לשון קמה ס'איז א לשון ווען ער שטייט דאס איז די טייטש איז ער איז רייף ער איז מושלם ער איז ער איז

די ערשטע די ערשטע זאך די ערשטע די ערשטע אימעזש די ערשטע לענגוויטש וואס אונז האבן דא וואס מען טוט ספירת העומר פסח זיצט מען און ס'איז זייער זייער וויכטיג יעצט קען מען פארשטיין פארוואס איז כולנו מסובין מען מוז זיצן מען קען נישט שטיין ביים סדר פארוואס קען מען נישט שטיין ווייל אונז האבן מען האט נאכנישט געמאכט פון דעם גארנישט מען האט נאר געוויסט אז ס'איז דא פון וואס צו מאכן יא אזוי ווי דער אריזל זאגט אין די לשון אזוי ווי די די משל פון די זוהר פון די נשמות פון אריזל מען האט יעצט געזען אז דא איז דא גאלד דאס איז נישט נאר סתם זאמד מיט שטיינער מיט מאד ס'איז דא דא גאלד אבער נישט מער פון דעם ס'איז דא און. דארף מען זיצן, מ'קען נישט שטיין, דאס איז א נשים, א זמן פון נשים, נשים זענען חייב בליל פסח, נשים זענען חייב אין אלע מצוות פון ליל הסדר, זענען אישה חייבים אזוי ווי איש, פארוואס? אף הן היו באותו הנס, נישט נאר אף הן היו, אזוי ווי מ'זאגט, בזכות נשים צדקניות, די יציאת מצרים איז א זיצעדיגע זאך, ס'איז א ליגעדיגע זאך, ס'איז א נשים'דיגע זאך. דאס איז עס. יעצט דארף מען פון דעם מאכן א איש, יא דארף די פרוי חתונה האבן, דארף זי זיך מחבר זיין מיט א איש, דארף זיך אויפשטעלן. וועגן דעם ספירת העומר שטייט מען, און ספירת העומר זאגט די זוהר טאקע איז א מצות עשה שהזמן גרמא, און ס'איז אנדערש, הגם וואלט מען געקענט טענה'ן נישט אזוי, אבער ס'איז אנדערש מצות עשה שהזמן גרמא, ס'איז אנדערש ווי פסח וואס איז וואס איז נשים חייב, ניין, דאס איז נשים נישט חייב, דאס איז שוין נישט א ענין פון זיצן, דאס איז שוין א ענין פון שטיין, דאס שטייט מען און דאס שטיין, די מענער שטיין, אדער שטיין וואס איז א מענערישע זאך, דאס איז ספירת העומר. אונז האבן געלערנט אז ס'דא נאך א זאך וואס די זוהר רופט אן נאך אזויווי א משל נאך א פארם ווי ער רעדט וועגן די חילוק פון שטיין און זיצן און ער זאגט אז די חילוק איז מ'קען קוקן אויף די גוף יא אונז האבן גערעדט יעצט פון די איידיע אז שטיין איז שטייט און זיצן הייסט ער ער ליגט נאר ער קען נאר זיין אבער יעצט קען מען קען זעהן אין די פארעם פון די גוף וויאזוי וויאזוי די גוף וויאזוי די גוף זעהט אויס זיצן איז דא א חילוק ס'איז דא די גוף די פלאגי, די העכערע חלק פון די גוף, און ס'איז דא די פיס, די פיס ליגן, ליגן אוועק צוזאמגעלייגט, יא, בפרט אז מען זיצט אויפן ערד, די פיס זענען, ליגן צוזאמגעלייגט, די פיס זענען נישט אקטיוו, יא, די העכערע חלק, ס'איז דא א חילוק, ס'איז דא א חילוק פון פיס און גוף, און הענט, אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא א חילוק פון חגת און נהי, די שפראך פון די אריזל וואס רעדט וועגן ליל פסח, ס'איז דא א חילוק פון די צוויי זאכן. אבער ווען מען שטייט שטיין פשט שטייט גראד אויך ווען מען ליגט דרך אגב פשט מסובין האט אפשר מיט דעס כ'ווייס נישט אבער ווען מען שטייט דעמאלטס איז די רגלים וגופא כחדא דאס איז די לשון פון די זוהר די פיס און די גוף שטייען אויף איינס הייסט דאס איז וואס בעצם מ'קען טראכטן דאס איז וואס איז גורם פאר די עמידה דאס הייסט אויב מ'זאגט כאילו די פיס איז וואס די קען זיין און די הענט איז וואס זיי מאכן פון וואס ער קען זיין אז ס'זאל טאקע זיין וואס ער קען זיין איז דא א חילוק ווילאנג ס'דא א חילוק איז דאך פשט אז עס איז נישט וואס ער איז און ער שטייט דאס הייסט די פיס וואס ער קען זיין איז דאס וואס מעמידו על רגליו דאס שטעלט אים אויף אויף וואס ער איז עס שטייט אלעס גראד שטייט אלעס צוזאמען וואס אונז האבן געטראכט וועגן דעם לעצטע מאל איז געווען בעיקר אז פון דעם פארשטייט מען אז עס איז נישט פשט און וועגן דעם בין איך אביסל מחולק מיט געוויסע מקובלים אזעלכע הלכה מקובלים וואס טרייען צו מאכן פון דעם א הלכה פון דעם זעט מען אז עס איז נישט קיין ענין אויך נישט אז פרויען זאלן אליין ציילן ספירה ווייל עס שטייט אין זוהר הגם איז דא א גאנצע שמועס צו פרויען טוהן מצוות שהזמן גרמא, דא זאלן זיי נישט טוהן ווייל זיי האבן געלערנט אזוי ווי ענליכס וואס האבן געלערנט לגבי קריאת שמע, מען זאל דווקא נישט זיצן, נישט שטיין ווייל ס'דא א ענין פון נישט שטיין, אבער עס איז דאך נישט ריכטיג די פשט, ווייל ס'איז די גאנצע ענין פון שטיין איז אז מען שטעלט אויף דעם אישה, יא, די אישה זי ווערט מתחבר מיט א איש, נישט קיין עקסטערע עקסטערע צוויי זאכן, יא. און ממילא פּשט נשים טון עס װײַזט עס אױף דעם איך װײס פּינקטלעך פּראַקטיש איז איז נישט נישט נישט די נושא איך זאָג נאָר אַז ס'נישט שטימט נישט מיט די װאָרט מיט די אײדיע װאָס מען זאָגט דאָ איז יעצט װאָס אָבער איך װיל איך װיל זאָגן אַ מושכל איך װיל זאָגן אַ געװיסע הסבר װאָס מײנט דאָס נאָר איך זאָג נאָך װאָס איך האָב געלערנט אין אין אַ ספר נישט נישט לגבי דעם נושא אָבער איך שטעל עס דאָ צו די ספר זאָגט אַזױ. אינטערסאנטע ספר ער רעדט וועגן וועגן נשים טאקע וועגן נשים אז ס'איז געווען למשל אמאל איז געווען איך ווייס נישט אפשר איז נאך היינט אזוי זאגן וויאזוי ער זאגט עס שיינע וועג ס'דא צוויי זאכן ס'דא אמת ס'דא אמת קבלת האמת ממי שאמרה אמת איז נישט קיין חילוק ווער זאגט עס יא אמת אויב מיט אנדערע ווערטער וואס מיינט דאס אויב איך האב די כלים פון מיין אויב איך בין א איש דא אין אנדערע ווערטער יא איך שטיי איך שטיי איך האב די קלארקייט איך בין שטיי ביים הר סיני הר סיני שטייען אלע מענער פרויען קינדער איש אתם טפכם נשיכם אתם נצבים היום כלכם איש חוטב עציך אלע שטייען פארוואס ווען מ'זעט אזוי ווי דער רמב"ם זאגט א זאך וואס מ'קען זעהן קלאר, וואס מ'קען עס ווייזן קלאר, כ'קען זעהן מיט מיין אייגענע שכל אז איינס און איינס איז צוויי, כ'קען זעהן אז ס'דא א גילוי אלוקות, איך קען זעהן קלאר קלאר אלעס, זעה איך דאך קלאר, איז וואס א חילוק וועלכע שליח, ווער איז דער שליח, וואסארא סארט פעקעדזש ס'קומט, און וואסארא סארט שפראך ס'רעדט, כל התורה כולה בכל לשון נאמרה, ס'נישט קיין שום חילוק, ווייל איך קען מבחין זיין לגבי די אמת אליינס, דאס איז דאס איז די אמת'דיגע מדריגה, דאס איז די מדריגה פון שבועות, וואס אונז דארפן דארט אנקומען. יעצט איז דא אבער א פראבלעם, אונז זענען על פי רוב נישט אויף די מדריגה, אונז זענען על פי רוב סעקאנד הענד שכל, סעקאנד הענד חכמה, סעקאנד הענד קלארקייט, יא, אפילו אויף א מענטש פאר זיך, פארוואס דאווען איך יעצט, ווייל איך געדענק אז אמאל האב איך פארשטאנען וואס מיינט דאווענען, פארוואס זאג איך היינט א שיעור זוהר, ווייל איך האב א סדר אזוי, איך געדענק אז ס'מאכט סענס פאר מיר, אבער ס'איז דא עפעס אזא זיכרון, א זיכרון איז שוין אליינס די בחינה פון פיס וואס קאנעקט צו נהי, מיינט אלעמאל אזוי ווי א זיכרון, א נצחון וואס הייסט נצח, אז איך האב נישט יעצט חסד, אבער איך האלט זיך דערביי. די זיך האלטן דאס אזוי ווי א זיכרון דאס אזוי ווי אנדערע ווערטער ס'איז סעקאנד הענד ס'איז די צווייטע שטאק איך ריליי אויף איינער אדער אין די לעוועל פון אמונה רופט מען דאס אמונה מפי קבלה יא ס'דא אמונה מפי חקירה וואס מיינט חקירה מיינט נישט מיינט נישט אזוי ווי זאגן אלהינו ואלהי אבותינו מיין גאט איך זע אים קלאר יעצט צו מיין שכל צו מיין פילינג צו מיט ווי אזוי ס'זאל זיין דאס איז דעמאלטס איז נישט קיין חילוק ווער זאגט עס אויב אויב א פרוי ווייזט מיך עס אויב א ילד א תינוק ווייזט מיך עס ס'איז נישט קיין חילוק א גוי ווייזט מיך עס נישט קיין חילוק ווער רעדט צו מיך, איך זע דאך, איך בין דאך נישט עוסק אין דעם, וואס האבן געלערנט נעכטן ביי די שיעור רמב ם, איך רעד נישט מיט דיך, איך רעד מיט די תורה וואס רעדט שכינה מדברת בתוך גרונו. מה שאין כן טאמער כ'האב נישט די מדריגה, און רוב צייט און רוב לעבן, ספירת העומר איז זיבן וואכן, ס'איז נישט קיינמאל, זיכער נישט קען נישט זיין מען זעהט אלץ אין די מדריגה, אזוי ווי מ'האבן גערעדט, כ'בין נישט אין די מדריגה, און וואס האב איך? איך האב נאר סעקאנד הענד. אין אנדערע ווערטער, למשל, אז איינער האט א רבי, דאס הייסט אזוי ווי אמונה מפי קבלה אזוי, זעט מיך אויס אז דער רבי ווייסט וואס ער רעדט. איך ווייס אליין, איך ווייס נישט, איך האב נישט יעצט די כלים, איך בין נישט אין די קלארקייט, איך בין נישט אין די סיטועשאן אז איך קען עס אליינס טשעקן סטרעיט די זאך אליינס, דעמאלטס דארף איך אים נישט בעצם, אדער איך דארף נישט, נישט קיין חילוק ווער ער איז, איך דארף סך הכל, צו וויסן אז ער איז איז דאס רופן אונז ער גלייבט אין די מומחה איך בין נישט קיין דאקטער איך פארשטיי אז דער דאקטער ער פארשטייט צו דאקטעריי פרעג איך אים איך בין נישט קיין ראש ישיבה איך פארשטיי אז דער ראש ישיבה פארשטייט הער איך אויס אז איך בין נישט קיין רב איך פארשטיי דער רב איך בין נישט קיין איד וואס פארשטייט גאט איך רעב פרעג דער רבי איך האב זעט מיך אויס ער פארשטייט גאט דאס איז סעקאנד הענד יא דאס איז יעצט אין די סעקאנד הענד אדער אין די מען רופט עס מפי קבלה איז דא א גרויסן פראבלעם וואס איז די פראבלעם? ס'הייסט ס'איז נישט קיין פראבלעם אבער מ'דארף פארשטיין. מ'דארף פארשטיין אז די תנאים, די כללים, די קרייטעריע פון וויאזוי איך ווייס וועמען צו געטרויען זענען זייער אנדערש פון די כללים וויאזוי איך ווייס וואס די אמת איז. אז איך ווייס וואס די אמת איז קען איך נוצן פשוט'ע כללים, דאס איז אמת דאס איז נישט אמת, דאס שטימט דאס שטימט נישט. ממילא נישט קיין חילוק, זייטיגע זאכן מאכן נישט אויס. אבער וואס איז אויב איך דארף האבן אמונה אין א מענטש? איך דארף האבן אמונה אין א סעקאנד הענד, אפילו אין זיך אליינס, יא, אין נעכטן. דארף איך יעצט נוצן א נייע, א גאנצע נייע זאך, דארף וויסן למשל. כ'ווייס, נעכטן בין איך געווען מיד, סאו מסתם ווען איך בין מיד, האב איך נישט אזא קלארע שכל, איז איך גיי זיך נישט רעלייען אויף דעם, כ'געדענק א צווייטע מאל וואס כ'בין נישט געווען מיד, דעמאלטס ווייס איך בעסער, דאס אויף דעם רעליי איך, יא. סאו וואס איך נוץ איז נישט סימנים פון די אמת אליינס, כ'נוץ אזעלכע סעקענדערי סימנים, וואס זענען נישט בעצם, כ'קען עס רופן אד האמינעם יא, ס'איז נישט בעצם לגופו של דבר, ס'איז לגופו של אדם, בהכרח גייט זיין לגופו של אדם, ווייל איך האב דאך נישט די גופו של דבר, כ'קען נאר זען, ער זעט מיך אויס א געטרייע מענטש. אן ערנסטע מענטש איך גלייב אים, די מינוט האט מיך אויס אן ערנסטע מינוט איך גלייב יענע מינוט, וכו' וכו'. יעצט דא קומט אין דעם לעוועל איז דא יא קען מען נישט טון מקבל את האמת מפי שאמרה, רייט? ווייל איך ווייס דאך נישט וואס די אמת איז. איך וועל בהכרח טון מקבל את האמת ממי שאמרה. יא? אדער פון מי שאמרה. און דא, למשל מ'רעדט וועגן געוויסע דיסקרימינעישן, יא? דאס הייסט, ס'איז נישט, נישט יושר, ס'איז דא א געוויסע אי יושר אין דעם, רייט? ווען איינער זאגט עדות אישה, יא? אישה איז נישט קשור לעדות, וואס טייטש אישה איז נישט קשור לעדות? ס'איז פשוט אז אויב אונז ווייסן קלאר, אונז קענען זען קלאר ווי איר עדות ארבעט, אין אנדערע ווערטער דארף מען נישט קיין עדות, יא? איז עדות איז אויך בעמידה, יא? ועמדו שני האנשים שטייט, עדות דארף זיין בעמידה, דעס וועגן זאגן מיר דעם קידוש בעמידה צו ווייזן אז ס'איז א ענין פון עדות, יא? א א זאך וואס איך ווייס וויבאלד אונז ווייסען נישט דאכט זיך דארפן אונז טראסטן די מענטש ער איז א אישה פאר וואטעווער ריזען האבן די רבנים האבן די חכמים נישט געטראסט קיין אישה מיט אלע סארט עדות געוויסע סארט עדות יא אבער נישט אלע סארט עדות ווייל ס'איז נישט קיין עמידה ס'האט נישט די זאך דאס איז נישט דאס איז נישט קיין דאס איז נישט קיין פעיר זאך יא אויב זי האט געזעהן האט זי דאך אליינס געזעהן פארוואס זאגט ער זי האט נישט געזעהן זי האט יא געזעהן זאג איך נאר פארוואס זאג איך דאס ווייל איך ווייס נישט צו האסט געזעהן אה איך ווייס נישט דו האסט געזען, איך פארשטיי זיך נישט מיט נשים, איך בין א איש, און די בית דין איז א איש, אפשר א בית דין של נשים, וואלט געגלייבט נשים, איך בין א איש, איך פארשטיי זיך נישט מיט איר, איך קען איר נישט געטרויען. די זעלבע זאך, ער איז א גוי, ער איז נישט די ריכטיגע חסיד, ער איז נישט גערעכט, גייט נישט די ריכטיגע בעקיטשע, די אלע צדדית'דיגע זאכן, די ריצים קליפות, ווייסט די אלע, ווען מען רעלייט אויף חיצונית'דיגע סימנים, די פשט וויבאלד אונז ווייסן נישט די אמת, אונז זענען נישט ביי די לעוועל פון אליינס טשעקן די אמת, מוזן אונז זיך רעלייען אויף סימנים חיצונים, אויף סימנים חיצונים, וואס. לית ברירה, סעקאנדערי, סעקאנדערי סימנים. יא, זאגט ער, וויאזוי ווייס איך אז איינער איז קלוג? אז ער האט געשריבן א גראבן בוק. א גראבן בוק איז א סימן אויף קלוגשאפט? ניין. אבער ס'איז נענטער צו, ס'איז מער סברא ווי איינער וואס האט נישט געשריבן קיין בוק. און אזוי ווייטער, וכו' וכו'. אקעי, סאו דאס איז די בעיה. דאס איז די בעיה וואס אונז האבן ווען אונז ווילן גיין פון דעם בחינת אישה, און די זעלבע זאך אז מיר זאגן איך האב נאר פאטענשאל, איך ווייס נישט וואס איך ווי אזוי פונקטליך עס גייט זיין, איך ווייס אז עס קען עפעס זיין, אבער איך ווייס דאך נישט קלאר, איך בין נישט דארט אליינס, מוז איך טרעפן עפעס א חיצוניות'דיגע וועג, ס'הייסט ווי אזוי פיקסט מען, ווי אזוי ברענגט מען ארויף די מדריגת אישה, אדער מען קען זאגן כפשוטו, יא ווי אזוי ווי אזוי קען א פרוי גורם זיין מען זאל יא טראסטן איר עדות, יא, א בחינת פרוי פון א יעדע מענטש, אדער פונקטליך ווי אזוי מען וועט עס זאגן עקזעקטלי, ווי אזוי קען מען מאכן. אז דאס זאל ארבעטן, וואס איז די סעלושען צו דעם פראבלעם, אין אנדערע ווערטער בעצם וויאזוי קומט מען אן פון ספירת עומר ביז שבועות, ווי אזוי מאכט מען פון דעם וואס אונז ווייסן נישט, איך גלייב אין די תורה, פארוואס מיין טאטע זעט מיך אויס א וואוילער מענטש, און ער האט מיך דאס געזאגט, מסתמא איז עס א גוטע זאך, און אזוי ווייטער, ווי אזוי קומט מען פון דעם, וואס דאס איז א בחינה פון ספירת עומר, דאס איז בעצם א בחינה פון פסח, יא מיר זאגן אמונה והודעתם לבניך, דו זאגסט פאר די טאטע, זיינע קינדער, ער זיצט, ווי אזוי שטעלט מען דאס אויף. וויאזוי שטעלט מען דאס אויף? וואס איז די ענין פון עס אויפשטעלן? א שווערע זאך, פאר דעם די זוהר רעדט פון דעם משל, יא, פון ספירת העומר פון קרבן עומר און די מדרש, מיט אויך די משל פון בודק זיין די סוטה, יא, מען רעדט וועגן דעם, איז בודק די אשת חיל, דאס הייסט, וואס מיינט עס בודק זיין די סוטה? אויב איך ווייס קלאר, אויב איך בין דארט געווען, פון דא לערנט מען דאך די ענין, סוטה איז דאך די סוד פון ספק טומאה, יא, ספק טומאה ברשות היחיד, איך ווייס נישט, נישט קיינער איז נישט אפילו דארט געווען. עס איז נסתרה והיא נטמאה, זיי ווייסן נישט צו ס'איז, צו זיי האבן נישט קיין עדות, זיי האבן נישט אפילו קיין עד אחד, נאר אויף סתירה, נישט אויף וואס איז געשען אינעווייניג, יא, און זיי ווייסן נאר פון עפעס א רגל, וואס זיי רופן רגליים לדבר, יא, ס'איז דא פיס, האט רגליים לדבר, אבער איך האב נישט קיין הענט, איך האב נישט קיין הענט קיין פיס, יא, איך האב נאר פיס, איך האב נישט קיין הענט, איך האב עפעס א רמז, איך ווייס אז דא איז דא עפעס, געווען עפעס א חשד, אבער איך ווייס נישט וואס, איך האב נישט קיין וועג מברר צו זיין. איז וואס דארף, וואס גייט מען טון? איז דא א סוד וואס הייסט מנחת סוטה, דאס איז בעצם די ענין פון ספירת העומר. און מ'קען טראכטן יעצט ווייטער, זאג איך, גיי איך צוריק צו וואס יענער ספר האט געזאגט אין זיין קאנטעקסט, מ'קען בעצם טראכטן פון צוויי, אפשר דריי, אנדערע סטראטעגיס וויאזוי זיך אן עצה צו געבן מיט דעם, און איך מיין דאס זענען די סטראטעגיס וואס אונז קענען דא נוצן צו פארשטיין די נקודה. איינע פון זיי איז ענווה. ס'איז דא איין זאך וואס מ'קען עס רופן דרך ענווה, דאס איז א פשוט'ע וועג תיקון המידות. א פשוט'ע זאך איז ענווה. אז איינער קען זאגן, קען קומען א מענטש, לאמיר זאגן, איך בין א תלמיד הדן בקרקע, קען איך קען זאגן, איך קען, איך האב א טענה, איך האב א סברה, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, איך האב דא עפעס, איך ווייס דאך אז ס'איז דא עפעס, אבער איך האב נישט די די חיצוניות'דיגע כלים, רייט? איך האב נישט גענוג א טיטל, איך האב נישט, איך האב נישט גענוג א גרויסן הוט, איך קען נישט, מ'זאל מיך טראסטן אויף די זאך. אין א געוויסע סענס, דאס גייט מיך מוזן מכריח זיין צו נוצן א מער אמת'דיגע זאך, איך קען נישט נוצן די אמת אליינס, קען איך נישט יעצט נאכנישט נוצן, איך דארף טרעפן א וועג צו ברענגען די אמת אליינס, אבער איך קען נוצן עפעס א זאך, וואס קען איך טון? למשל איך קען ווייזן ענווה, איך קען קומען צום גרויסן רב און זאגן איך בין טאקע נישט קיין אזא גרויסער רבי, איך בין נישט אזא גרויסער חכם, איך בין גארנישט, אנכי עפר ואפר, ווי זאגט אברהם אבינו ווען ער האט זיך געוואלט דינגען מיט גאט, אנכי עפר ואפר, איך בין גארנישט. אבער איך זאג דא עפעס, כ'האב דאך, כ'וויל פרעגן כתלמיד הדן, איך וויל פרעגן, מיט מיין נארישע שכל קענסט מיך אפשר מסביר זיין, און איך וויל דא עפעס ארויסברענגען מיט מיין נארישע שכל, דאס איז איין איין מהלך, מ'קען רעדן בתכלית הענווה, בתכלית הענווה, און דאס איז אליינס א סימן, אנדערע ווערטער ווען ס'קומט א תלמיד א קליינע אין די, איז ער פרעגט קומט מיט חוצפה, דו ווער ביסטו? זאגט מען האלא, איך בין און דו ביסט נישט, דאס איז נישט מצד האמת, דאס איז מצד השקר, מצד החיצוניות, אבער איך בין דא, איך האב א טיטל און דו האסט נישט, סאו גיי דיר פון דא. סאו וואס קען ער טוהן דער? וויאזוי גייט מען טשעקן דער סוטה? וויאזוי גייט מען עס טשעקן? גייט זיך מכניע זיין. און א באמת א פארט פון די סוטה איז מען איז מבזה דארט. קען זיין אז דאס איז דער רמז פון דעם פון דעם טקס וואס מען טוט פאר די סוטה. איך קום איך זאג איך בין טאקע גארנישט. איך האב אבער עפעס צו פארקויפן. אין א געוויסע זין. קען בעצם דאס איז ארויסצונעמען די גאנצע, איך בין נישט די נושא, וואס איך זאג איז די נושא. אבער ס'איז אויך אז די ענווה איז א סימן חיצוני. א חיצוניות'דיגע סימן. באמת, אויב איך בין גערעכט, דארף איך נישט זיין קיין עניו. איך מיין, אפשר דארף איך חוץ פון דעם, אבער וואס האט עס מיט דעם, אדער בין איך גערעכט האב איך א טענה אדער האב איך נישט. אבער איך דארף זיך מאכן מער עניו ווי איך בין בעצם, זיך משפיל'ן מער ווי איך בין באמת, און אזוי האב איך א טשענס אז מ'זאל אננעמען מיינע ווערטער. און דאס דאס איז א סטראטעדזשי, עס איז א סטראטעדזשי אין לאו, עס איז א סטראטעדזשי אין סאושעלי, מען קען עס טוהן, עס איז א סטראטעדזשי אין בפנימיות, אין עבודת השם, איך ווייס טאקע נישט, איך ווייס דען אז וואס איך האב געטראכט נעכטן ווען כ'האב געהאט קלארקייט איז ריכטיג? אבער טאקע ווייל איך ווייס נישט, איז דארף איך, בין איך מדגיש דאס, בין איך מדגיש די די קלייניגקייט וואס איך האב, די די קטנות וואס איך האב, וואס מיין קטנות פירט אויס, אבער איך מיין קטנות, מודה על האמת, איז אלעמאל די בעסטע סטראטעדזשי, דאך אמת, ס'הייסט נישט אמת לאמת לאמיתה, אבער ס'איז אמת לויט די חיצוניות'דיגע מצב ווי איך בין אין. איך בין בקטנות, אקעי, סאו פליז, איך פרעג כתל כתלמיד השואל, הראנו השם חסדך, יא ווייז מיך בפשטות. דאס איז דאס איז איין וועג, דאס איז איין איין וועג, און ווי זאגסט, מ'קען, למשל אז מ'קוקט אין א אין א פלאץ ווי נשים אדער אנדערע קטנים זענען נישט נאמן, זענען מען קוקט זיי נישט אן, איין וועג ווי אזוי א פרוי וויל שרייבן א ספר אין דעם סאסייעטי זי קען שרייבן, אנכי עפר ואפר, איך בין גארנישט איך זאג נאר נאך וואס אנדערע האבן געזאגט און איך פרעג נאר מיינע מיט מיין נארישע קליינע שכל די קשיות און אזוי די ענווה לאזט איר אריין, דאס איז א סימן חיצוני וואס מען קען קויפן און ווי קלענער מען איז האט מען טאקע מער אויף עס צו בעקן די ענווה קען מען מיט די חסרון אליינס אריינגיין, דאס איז איין איין סטראטעדזשי. נאכדעם איז דא נאך א סטראטעדזשי, א טיפערע סטראטעדזשי, ס'איז באמת די עומק פון די זעלבע סטראטעדזשי, און איך מיין אז די צווייטע סטראטעדזשי, דאס איז בעצם וואס אונז רעדן, ווען אונז זאגן אז מען דארף אויפשטעלן די כולנו מסובין, און מען שטעלט זיך אויף מ'ציילט ספירה, וואס איז די פשט? פשט איז אזוי, און דאס איז א סוד וואס שטייט אין, שטייט נישט אין ביחס לספירת העומר אבער, מ'קען עס, מ'קען עס קאנעקטן. אנדערע סטראטעדזשי איז צו זאגן איך בין גארנישט, דאס הייסט א פארט פון איך בין גארנישט, אבער נישט, אין אנדערע ווערטער נישט איך רעד, ווען די ווען די מאן רעד, ווען די איינער וואס ווייסט כאילו און האט נישט נאר די וויסן, האט נאך די קרעדענשעלס, האט נאך די אויך די טיטל רעדט, רעדט ער בשם עצמו, איך רעד נישט בשם עצמו, וואס קען א פרוי טוהן? וואס קען א פשוט'ע מענטש טון? ער קען רעדן בשם גאט, ער קען רעדן בשם די שכינה, ער קען זאגן, קום הער, איך בין אזוי ווי בלעם'ס אייזל, אבער איך ווייס נישט פארוואס, מאיזשהי סיבה, אפשר טאקע וועגן דעם, ווייל דער אייבערשטער האט ליב ענווה, אשכון את דכא, דער אייבערשטער האט זיך מגלה געווען פאר מיר, אדער איך האב עפעס א פילינג, איך האב עפעס א עפעס א התגלות, ער רעדט צו מיך. איך איך בין גארנישט, דו ווייסט, איך בין נאר א שליח, איך בין נאר א מעסענדזשער פון א זאך וואס איז אסאך העכער פון מיך און פון דיך צוזאמען, און ממילא דארפסטו מיך, און אזוי איז נאך א סטראטעזשי וואס מ'זעט פרויען אין אזעלכע סיטואשענס זיי שרייבן, שרייב בדרך נבואה, מענטשן פרעגן פארוואס האבן זיי האט זי, האט זי מער נבואה ווי דיך, ווייל זי דארף עס און דו דארפסט עס נישט, כדי מען זאל. שיתקבלו דבריו, כדי מ'זאל אננעמען די ווערטער פון סתם עפעס א קליינער, ווען דער רמחל קומט ער איז זיבעצן איך ווייס וואס און ער וויל רעדן צו א גרויסע רב, קען איך נישט רעדן בשם עצמו, ווייל ווער ביסטו? אה, א מלאך האט מיר געזאגט, א מגיד האט מיר געזאגט, אקעי, רעד מיך רעד איך נישט מיט דיר, יעצט טראכט אריין, אויב וועט ער נישט רעדן פון דיר, איך מאך דיך. נישט ווייניגער וויכטיג, מאכט ער נישט זיינע ווערטער ווייניגער, מן הסתם מאכט ער א סך מער, יעצט רעדסטו בשם וואס איז העכער פון אלעס, מען קען זאגן אה ביסט אזא בעל גאווה דו רעדסט בשם העכער פון אלעס, אבער בעצם אין דעם כולו ענווה, אזוי ווי מ'האט געזאגט פריער עס איז די וועג פון ענווה, אבער עס איז נישט מדגיש די אנכי עפר ואפר פארט, עס איז מדגיש די השם מדבר איתי פארט, אזוי ווי יעדער איינער ווייסט אז ווי ווייניגער מענטש פלאץ ער נעמט ארויף, א מענטש נעמט אויף פון זיך אליינס, איז דא מער פלאץ אז וואס איז העכער פון אים און וואס איז העכער באמת פון אלע קען זיך קען זיך קען זיך באווייזן ביי אים. סאו לויט דעם קען מען יעצט פארשטיין אז די וואס דער איש זעצט ביים כולנו מסובין שטעלט זיך אויף ציילן ספירה פשט ער זאגט איך האב דא עפעס איך ווייס אז איך האב דא איינגעקויפט עפעס אין דעם סדר ס'דא עפעס א פאטענטשעל ס'דא עפעס האט זיך אנגעפילט די קעשענעס פון וינצלו את מצרים אבער קיינער גייט מיך נישט גלייבן אז איך האב דאס. קיינער גייט מיך נישט גלייבן, איך קען זיך אליינס נישט גלייבן, ווער בין איך? מי אתה? דו האסט געלערנט גאנץ ש ס? דו האסט דו האסט געווען בכלל אז מ'האלט דאך פאר קבלת התורה? דו האסט גארנישט! אה, איך בין טאקע גארנישט. אבער דעם גארנישט, ווי מער גארנישט איך בין, קען מער רעדן מיט מיך, קען מער זיין דא די זאך וואס איז למעלה פון אלע אלע עפעס'ס וואס זענען דא. איז דאס א וועג וויאזוי דאס זיצן שטעלט מיך אויף, פאר דעם אפשר דארף מען זיצן ביי קידוש, איך קען נישט, איך בין א, איך קען ליגן אפילו, איך ווייס נישט, איך בין ביינאכט, איך בין שוואך וכו', און אזוי ווי דער אריזל זאגט, דאס איז די סוד פון המאיר ל, והמאיר לאישון בת עין, ווען א מענטש איז אויף, ווער היט אים? זיין דעת היט אים, ווען א מענטש שלאפט האט ער דאך נישט קיין דעת, איז ווער היט אים? מוז זיין אז די שכינה היט אים, מוז זיין אז ס'דא, די עתיק יומין, ס'דא א העכערע מדריגה, וואס. דאס איז נאך דא ווען דו ביסט שלאפסט אויכעט דאס איז אזוי ווי מען רופט עס למעלה מדעת למעלה מדעת מיינט נישט נאריש מיינט מער פון וואס איך קען ארטיקלעיטן מער פון וואס איך קען רעדן בשם עצמי ווייל איך האב נישט קיין רעכט צו רעדן בשם עצמי ממילא ווען מען האט נישט קיין רעכט בשם עצמי בהכרח רעדט מען בשם וואס איז נישט עצמי איז דאס איז א היכי תמצי, און דעמאלטס קען די די די מים המרים קענען ווייזן אז ונקתה איז טהורה, ונקתה ונזרעה זרע, דאס איז דאך די גאנצע זאך אז מען לערנט כאילו אז זי איז געווען אין הסתר און זי האט נסתרה און נאכדעם באקומט זי נאך א ברכה פאר דעם אויכעט, וואס איז די ברכה וואס זי באקומט? ווייל יעצט רעדט זי נישט בשם עצמה, די סוטה וואס איז נקתה וואס מען האט איר גערייניגט פון די חשד, יא? זיי קומען אן א ספק טומאה, יעצט קומט די שכינה אליינס, די מ'איז געגאנגען די עפר אשר בקרקע המשכן, דאס איז די רמז, די עפר אשר בקרקע המשכן האט מען געזאגט, זי איז נישט געזינדיגט, זי האט א הכשר וואס קיינער האט נישט, יא, ס'איז טאקע על ידי בתוך החשד, בתוך וואס זי איז אזוי אזוי קליין אראפגעפאלן, האט זי יעצט א הכשר, קיין אן אנדערע פרוי האט נישט קיין עדות פון די שכינה אליינס וואס זאגט אז זי איז ריין. יא מסתמא איז א חזקה איך ווייס אבער זי האט יא דאס ממילא קומט זיך אוודאי אסאך מער פון דעם און דאס איז א א דרך אביסל וואס מ'קען פארשטיין סיי זיך צו אריינגיין אין דעם ענין פון ספירת העומר פון ווי אזוי מ'קען פון דרך האשה בישיבה מאכן דרך האיש. בעמידה. ועמדו שני האנשים, דעמאלטס קען מען זאגן עדות, דעמאלטס שטייט ער זיך אויף, עדות, ואשיבה רגלי אל עדותיך, א רמז אין אריז"ל, מיינע פיס ברענגען צו דיין עדות, אז איך שטעל זיך אויף, איך זאג קידוש, זאג שמע ישראל, איך זאג ששת ימים עשה ה', דאס הייסט איך קען מיין גאנצע קומה, מיין גאנצע גוף בקומה זאגן עדות, ווי האב איך, וועם, וועם, ווי האב איך גענומען דעם רעכט צו זאגן עדות? אשה איז חייב בקידוש ליל שבת, יא? זכור את יום השבת לקדשו, פון דעם וואס איך בין נישט, פון דעם וואס איך האב כאטשיג נישט קיין רעכט, איך קען נאר וויפיל ס'איז דא אמת פון דעם, און וויפיל ס'איז דא א זאך וואס איז נישט, איך פארשטיי עס נישט, איך ווייס קוים אז ווען קומט אריין א נביא און זאגט איך קען דיך מכשיל זיין, איך ווייס נישט, דו זאג מיר וואס איז פשט, איך פרעג דיך כתלמיד הדן, און טיפער פון דעם, איך זאג גארנישט. דאס איז איין וועג וואס מ'קען פארשטיין די סוד.